א גוטן חשובע צוהערערס, דא איז אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות פון פת עכום. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ג'. יש מי שאומר, ס'איז דא ווער ס'זאגט, שאם פלטר הזמין ישראל, אויב די די בעיקער, די די וואס באקט די ברויט, די פלטר, די בעקער, האט איינגעלאדענט די איד, הרי פתו כפת בעל הבית, האט דעם בעקערס ברויט א דין ווי פת בעל הבית און מען מעג לכולי עלמא עס נישט עסן. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואכעדיגע שיעור, נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מען האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, מען זאל קענען דינען דעם באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.